א גוטן ערב סוכות תשע"ח הבא עלינו לטובה, איך וויל זאגן אביסל דברי התעוררות וויאזוי צוצוגיין צו אזא הויכן און א הייליגן יום טוב. איך וואלט זאגן א וויכטיגע הערה, איך האב עס שוין געזאגט אפאר מאל, שוין נישט די ערשטע מאל, נישט די צווייטע מאל, שוין די דריטע אדער די פערדע יאר, און איך וויל עטס זאלט וויסן קלאר, ס'דא אלטע אידן וואס זיי רופן אריין בחורים צו שלאפן מיט זיי אין די סוכה. יעצט דער אלטער איד האלט ביים שלאפן אין די סוכה אזוי ווי די קאץ האלט ביים שלאפן אין די סוכה. ער האט נאר א געלעגנהייט אריינצונעמען א פרעמדן שיינעם בחור און ביינאכט ויהי בחצי הלילה קומט ער מיט זיין שפיז. ער האט אויך א שפיז. נישט נאר אין די סוכה איז דא די זיבן שפיזן. ער האט א שפיז וואס דאס איז געמאכט פון הויט און ביין. אויף דעם זאגט מען הושענא, בשר ועצמות הושענא. און די יעצט הייבט ער אן מיט דעם בחור. יעצט מיט פינף זעקס און זיבן יאר צוריק וואלט נאך א בחור זיך נישט געטרויט צו פארציילן וואס איז געווען. און שפעטער ווען איך האב אנגעהויבן צו רעדן אפן האבן מיר געזאגט בחורים יא דער און דער איד האט זיי אריינגעשלעפט אין מקווה און ער האט זיי געגעבן מציצה ער האט געמיינט ער גייט צו מל'ען. ס'איז געווען א שרעק. איינער זאגט מען האט אים געמאכט משכב זכר. כ'האב ממש ס'איז נישט צום גלייבן. ס'איז דאך אן אלטער איד מ'ווייסט ווער דו ביסט. אשאנע ערגער אויך גייט שוין שטופן דעיזיס אפאר וואכן ארום כאפט ער נאך אריין א תאוה'לע. עניוועי. כ'האב אנגעהויבן מעורר צו זיין, און דער עולם האט אנגעהויבן אריינצוקאלן, יא, מיך האט אויך אן אלטער איד אריינגעשלעפט, מיך האט אויך אן אלטער איד אריינגעשלעפט, יעדער יום טוב ברענגט זיך איר פי גזמא, פורים ברענגט זיך די שיכרות, יעדער יום טוב ברענגט עפעס. איז בקיצור וויל איך ענק אנזאגן, טאמער אן אלטער איד רופט א בחור שלאפן, זאלסטו וויסן דאס מיינט צו רעיפן, און אז דו לאזט, ביסטו אויף צרות, אפילו ווען דער זיידע רופט אים, כל שכן נאך א פרעמדער. מענטש. ער וויל שלאפן אין די סוכה, זאל מיטנעמען זיין אלטן פרוי מיט זיך, ס'איז א מצוה תשבו כעין תדורו, איינע פון די טעמים פארוואס מ'איז פטור פון סוכה, ווייל מ'קען נישט אריינשלעפן די פרוי, מ'קען נישט מאכן תשמיש אין די סוכה, וועגן דעם איז מען פטור פון צו שלאפן אין די סוכה. עניוועי, איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, בי אוועיר, בי סמארט, ווען אן אלטער איד רופט דיך אז ער וויל זאלסט קומען מיט אים שלאפן אין די סוכה, אדער אפילו ס'הייבט זיך אן מיט עסן אין די סוכה, זאלסטו וויסן דאס איז א רעיפ. א רעיפ ודאי נישט קיין ספק. ס'ווערט געברענגט אין. יסוד ושורש העבודה און אין אנדערע ספרים אז מען זאל זיך נישט זעצן סוכות צו עסן אן א גאסט בפרט נאך דעם ערשטן טאג וואס איז אברהם אושפיזא וויל איך ענק זאגן נאכאמאל קיינער זאל נישט לאזן מען זאל גיין צו פרעמדע מענטשן געדענק איך האב געגעסן אין די סוכה קומען צו איינער נישט יעצט אסאך יארן צוריק קומען צו איינער ער האט א מנהג אז ער עסט נישט קיין שום סוכות אן קיין געסט און ער האט נאך נישט געהאט דעמאלטס קיין קינדער ער וויל האבן א גאסט ער האט שוין יא געהאט ער האט נאר געוואלט האבן געסט זאג איך פארשטיי נישט נעמסט אוועק מיין זון ווייל דו דארפסט א גאסט, עי איך דארף דאך אויך א גאסט, וואס בין איך אנדערש פון דיר? נאר דאס איז עס, אנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד, פארן אייבערשטן זענען זיי געווען די בעסטע, און צווישן זיך זענען זיי געווען רעים וחטאים, די סוף איז זיי זענען געוואויר געווארן אז איך האב נישט געלאזט מיין קינד גיין, ער האט מעגן געווען א פרוי אסאך יארן, ביז די פרוי האט זיך נעבעך גענומען דאס לעבן, פארשטייסט דאס איז די פרומע חברה, יעצט ווערט געברענגט מורא'דיגע זאכן אז מען עסט אן א גאסט אין די סוכה. האב איך ענק שוין געזאגט. דער זעלבער יסוד ושורש העבודה זאגט אז אויב דו ווילסט האבן דווקא א גאסט און דו טרעפסט נישט זאלסטו יענעם אהיימשיקן. איך זאג די זעלבע פאר יעדעם. ווער ס'האט נישט ווי צו עסן דארף אים געבן וויפיל ס'קאסט א מזון סעודה אחת אדער א מזון שתי סעודות אדער ביז חול המועד אדער ביז נאך יום טוב. דאונט לעט עניבאדי קאם אינטו יור האוז. ס'איז בכלל נישט געזאגט געווארן היינט בזמן הזה, די גאנצע זאך אברהם אבינו'ס שיטה פון געבן איז געבליבן ביי כלל ישראל, אבער מען געבט בדרך כבוד. דאונט אינווייט עניוואן טו די האוז, איך בין געווען ביי אומצאליגע קאורט קעיסעס, מען האט אריינגעברענגט מענטשן, אינעסענט פיפל, און מען האט געמיינט אז אה. מען טוט א מצוה און ער האט זיך שוין לאנג געשפילט מיט זיינע קינדער און מיט זיינע טעכטער, וועגן דעם הייסן זיי שפיזן, פארוואס הייסן זיי שפיזן? ווייל ס'איז דא שפיזן וואס זיי קומען פון הימל, הייסט ער א גאסט, פארוואס הייסט ער נישט אן אורח? ווייל ס'איז דא אזאלעכע שפיזן וואס דו ברענגסט אריין אין שטוב וואס זיי האבן א שפיז, זיי האבן א שפיז דעם פיפיק. און ווען ס'ווערט הארט קען ער זיך נישט קאנטראלן, ווי האט ער געזאגט פאר אונז, קליין קליין פון מאנסי האט געזאגט אז ווען איך ריטש מיין טארגעט איז נישט דא קיין באס און נישט דא קיין מאנסי טרעילס נישט דא קיין מענטשן ס'נישט דא חלילה קיין תורה נישט קיין באשעפער חלילה איך פארליר מיך שוד בי ווערי קערפול פארט מיך יעצט גיין קומען צו די רעבעס הויז ס'געסט פון אויסלאנד זאלסט נישט ארייננעמען דיין אייגענעם פירסט קאזין ס'האבן שוין געהאט עטליכע מעשות אזוי זענען אויסגעגאנגען שפעטער זאלסט געדענקען אונטער די הויזן האט יעדער א שפיז און דאס מיידל האט א פלאץ הארץ ווי ס'ווערט איר אויכעט פיין ווארעם, סאו מעיק שור עז לאנג עז יו העוו טשילדרען אין די האוז דאונט טעיק עניבאדי אין, דאזענט מעטער וואט עידזש. א פרוי פארציילט מיר אז זי פלעגט געבן אייזקרים פאר די קינדער חול המועד. זי האט געהאט א גאסט א רב פון לאנדן איז געקומען און אים געפרעגט וואס נאר נשמת פון א צווייב? זאגט זי כ'האב געמיינט ביסט אכציג יאר אלט קומסט דא אויף יום טוב כ'האב געמיינט ביסט אביסל מאר סיריעס זאגט ער ניין ניין ניין איך האב נאך א געזונטן יצר הרע. זאגט מיר די פרוי, ליטל דיד איי נאו דען, דאס גייט צוריק צען יאר, ליטל דיד איי נאו דען, אז ער האט נאך געהאט א געזונטן יצר הרע פאר אלע צרות אויכעט, און שפעטער האט מען אים געכאפט עפעס אין א פארק, ער האט זיך עקספאוזט פאר א פרוי, מען האט אים איינגעזעצט. רבותי, וואטש וואט יו דואינג. דא אידן זיי האבן חתונה געהאט ביי די ניינציג. און זיי האבן נאך געהאט קינדער אויך, סאו אבוויעסלי דער איז נאו ענד טו איט. כ'וואלט געוואלט אמאל אויפגראבן איינעם אין קבר און זעהן צו דארט שפילט ער זיך נישט מיט א קישוי אבר. מ'קען היינט גארנישט וויסן. און נאכדעם איז דא צייטן ווי מ'בלייבט אליין אין די סוכה, ווייסט אזאלעכע צייטן וואס ס'איז שוין שיין רבי ביינאכט, ער קומט אליינס און דיין טאכטער געבט עהם צו עסן. נא נא נא נא רבותי, קאט! די נארישקייט. מען קען זאגן אז פאר יעדן מענטש וואס דו נעמסט אריין אין שטוב, ווען דו ביסט א טאטע מיט קינדער און דו האסט א ווייב, פאר יעדן מענטש גייט אוועק אן אושפיזא, ווייל זיי קומען נישט וואו ס'דא זנות אויך נישט, ווייל יוסף הצדיק קומט דאך אויך דארטן, סאו עט די ענד אוו די דעי טוסטו גארנישט אויף מיט דעם, דו הרג'עסט דיך נאר אוועק. דאס מין ארייננעמען א מענטש אין שטוב איז ס'זאל פארגעסן ווערן און קיינמאל נישט געטון ווערן. יעצט כ'האב באקומען טעלעפאן קאלס ערב יום טוב. כ'האב גערעדט וועגן ווידי, ווידי איז א חלק פון תשובה, קאלן מיך אפ עטליכן אינגעלייט, ווייסט איר כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט וואס דאס איז אפילו, און די טייטשן פון די אלע זאכן מיר קיינמאל נישט געלערנט, איך האלט אז מורי הוראות זאלן אויפהערן צו פליען אין די הימלען און זאלן אנהייבן צו לערנען דאון טו ערט, ס'טייטש על חטא שחטאנו לפניך, יעדע זאך עקסטער, ס'איז א מורא'דיגע זאך, דער עולם ווייסט. גארנישט, מ'זאל מיר ממש איז די עם הארצים, מ'האט שוין לאנג געזאגט מ'זאל נעמען די קוריקולעם פון די מיידלעך פון חודש אלול און לערנען די שיינע זאכן און זאלן וויסן ווער איז געווען רבי אמנון פון מאגענצע, וואס איז דאס מאגענצע און די אלע זאכן, ממש מיר די בחורים היינט זענען אזוי אויסגעטון פון אלעם נישט קיין ווינדער זיי לויפן נאך נאך אלע תאוות און תענוגים, זיי דאונט פיינד עני תאוות און תענוגים און סעטיספעקשן אין אידישקייט. זאגט מיר איינער ער ווייסט נישט ווי ס'שטייט, כ'האב געזאגט על חטא שחטאנו לפניך בתשומת יד, דער ווייסט נישט ווי דאס שטייט אפילו. זאג איך אים, און על חטא שחטאנו לפניך בגילוי עריות ווייסטו יא וואו ס'שטייט? זאגט ער ניין, ער ווייסט אפילו נישט וואס דאס איז, דארף מאכן עקסטערע מגידי שיעורים פאר די זאכן, ווייל טאמער נישט האט דאס אידישקייט נישט קיין טעם, דו ווייסט נישט וואס דו רעדסט אפילו. כ'האב געהאט אמאל, איך פלעג פארלערנען הושענא, וואס דאס איז די פשט פון הושענא, מיר איינער געזאגט, האט מיך אפגעקאלט, ער זאגט זייט דו האסט פארגעלערנט הושענות, זאג איך הושענות מיט אן אנדערן טעם, כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט, כ'האב מסביר געווען אז קודם בעט מען פארן אייבערשטן און נאכדעם בעט מען פאר. ירושלים און נאכדעם בעט מען אזוי ווייטער, נאכדעם בעט מען פאר גשמיות פאר די בהמות, אלעס איז אין די תפילות וואס אונז זעמער יעצט מתפלל, יענער איך האב אנגעהויבן צו קוקן די טייטש ס'איז דא צו קויפן אויכעט, איינער איך מיין אין ווין האט איינער ארויסגעבן פרידמאן, זאגט ער העי דאס גאנצע דאווענען איז אן אנדערע טעם, געווען איינער האט געדאווענט אינמיטן דאווענען האט ער אזוי מעכל פארט. פארט מעכל. נו אוודאי ווען איינער ליינט עס מעכל פארט פארט מעכל אז ער האלט נישט ביים דאווענען פארשטיי איך אים זייער גוט פארוואס נישט ווייל א מענטש קען נישט רעדן א זאך וואס ער פארשטייט נישט איך בין געווען ביזי מעכל פארט פארט מעכל ס'איז מכלל ומפרט ומפרט וכלל כ'האב אפילו נישט געוויסט אז דאס איז נישט מעכל פארט דאס איז מכלל ופרט. יעצט וואס מען דארף טון איז מען דארף נעמען עקסטערע מגידי שיעורים פאר פירוש המילות און פאר די אלע עניינים און פאר די מעשות פון די היסטארי וויאזוי די אלע תפילות האבן זיך צוזאמגעשטעלט מען דארף אריינברענגען מענטשן וואס די קענען די זאכן. אויב נישט גייט כלל ישראל אונטער. טריי פארצוליינען א פראנצויזישן בריוו וואס דו ווייסט נישט וואס דארט שטייט, און טריי פארצוליינען א אידישן בריוו וואס דו האסט הנאה דערפון. אמאל הער איך אין בית מדרש ווי א איד פרעגט א יונגל, וואס ווילסטו אויפוואקסן? ווען יו גראו אפ, וואט דו יו וואנא בי? קיצור, זאגט יענער, ער וויל זיין ראש הקהל, א צווייטער ענטפערט ער וויל זיין דאס, א דריטער ענטפערט ער וויל זיין דאס, בקיצור, פרעגט ער נאכדעם א יונגל, און וואס ווילסטו זיין? זאגט ער, איך וויל זיין א רבי, א רבי מיט חסידים. ווייל א רבי מיט חסידים האט נישט קיין שום אבליגעישאן, די תורה שטייט אים נישט אין וועג, ער קען טרעטן דערויף, די רבונו של עולם שטייט אים אויך נישט אין וועג, ער רעדט איין די חסידים אז ער האט גאר באשאפן חלילה דעם אייבערשטן, זאגט ער די בעסטע זאך איז צו זיין א רבי, זיי זענען אזוי ווי א מארשל לאו, אווער ענד עבאוו עווריטינג. זיי קענען טוהן וואס זיי ווילן, זיי קענען טרעטן אויף די תורה, זיי קענען טרעטן אויף מענטשן, זיי קענען טוהן מיט אשת איש וואס מען טאר נישט, זיי קענען אלעס טוהן. לעיזער בערלאנד איז געפארן צום הייליגן רעבן רבי נחמן וואס דארטן שטייט די גאנצע ישועה פאר כלל ישראל און ער האט די גאנצער עולם העלפט פונעם עולם האט ארויסגעוואקט, ער האט זיך צוגעשטעלט צום ארון קודש און האט זיך צוגעשטעלט צו מאכן זיין אייגענע, האט זיך געמאכט אן עליה, דער אמת איז די ברסלב'ער זענען ברוגז, איך האלט אז עס דארף נישט זיין ברוגז. עס האט קיינער נישט געגלייבט אין די אלע זאכן וואס מען זאגט נאך פון ר' נחמן אזוי ווי ער ער האט אויף דעם געספענט איך ווייס ער האט געספענט מיליאנען דאלער איך געדענק איך האב געמאכט די מקווה פאר די ועד העולמי ער האט געשיקט זיינע שלוחים נישט פאר די ועד העולמי ער האט געטון די אלע ערלעדיגעכצער וואס מען האט געדארפט ביי די גוים און ער האט געספענט מיליאנס אוו דאלערס נישט קיין גוזמא איך ווייס אווער טרי מיליאן דאלערס האט ער געספענט אין א פיריעד פון דריי פיר יאר. אז מען זאל עפענען דעם וועג צו אומאן, ער איז אומאן, ער האט אריינגעברענגט די פרענקישע מעשות צו זיינע פרענקען, נאכדעם קומען די אשכנזים זענען געווארן דזשעלעס, סאו די בעסטע זאך איז צו זיין א רבי, קוקן מיר לעזער בערלאנד, ער האט א שול ווי צו דאווענען, איך האב נאכנישט קיין שול, איך דאווען אויף רחוב יפה אינמיטן די גאס, ער האט א שול, און איך האב נישט קיין שול, פארשטייסט, ער איז דער נואף, איך האב נאר געזאגט וואס לעזער האט געטון, א רבי צו זיין איז די בעסטע זאך, יעצט, ס'איז דא איינער הייסט שמעון מאיר לאנדא. דער שמעון מאיר לאנדא האט געוואוינט מיט די קינדער, כ'ווייס פון איינעם וואס האט מיר פארציילט אז איך האב עפעס געפירט א מלחמה קעגן אים, כ'האב נישט געלאזט מ'זאל אים פארקויפן אין צפת א פלאץ, איז געווען עפעס איינער פון די זין האט געזאגט פאר איינעם, זאגט ער דו מיינסט נחום איז נישט גערעכט? פרעגט ער פון וואנעט ווייסטו ער האט געוואוינט מיט דיין שוועסטער? זאגט ער ניין האט מיט מיר אויך געוואוינט. דער ס'וואוינט מיט די זכרים וואוינט מיט די נקבות. און הערטס אויס א מעשה, ער איז אזוי אראפגעקוקט געווען, ס'איז געווען געפערליך, אבער מ'האט אים געבעקט, ער האט ווייטער געדאוונט אין סאטמאר דארטן ביים רעבן זכרונו לברכה ווי די אלטע אידן דאווענען. יעצט איז דא א בריוו וואס פארט ארום אין די גאנצע שטאט, ער האט ארויסגעשיקט א בריוו פאר איינעם א אלטס בית דין, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס דאס איז, כ'האב עס נישט דורכגעליינט, אבער ער טוט שוין ווייטער ער ווייטער אויף אין די שטאט. יא, ער קען נאר באגראבן מענטשן, ער קען נאר עקסטארטן געלט פון מענטשן, וועגן דעם די בעסטע זאך איז צו זיין א רעבע, א רעבע אדער אפילו א רב איז אויך גוט, ס'איז א שאנדע וויאזוי אונז פירן מיר זיך אויף, מען געפירט גאנצע פאליטיק, וויאזוי האט ער זיך אויפגעשטעלט עיבי בעיבי, איינער האט געזאגט איך זאל נישט רופן מער עיבי בעיבי, איך זאל אים רופן די הי שי, איך האב געטראפן א איד אין רחוב יפה, פאר נעילה, ער זאגט איך הער אייך אויס, איך האב זייער הנאה פון אייך, אבער איר רופט עיבי בעיבי עיבי בעיבי, איר רופט אים נישט אזוי, איר רופט אים די הי שי, די הי שי שטיין.

איינער איז זלמן לייב, זיי האבן געדאווענט ביידע פארן עמוד, זענען שקצים, על פי שלחן ערוך האבן זיי נישט געטארט דאווענען פארן עמוד ווייל זיי זענען אין ערכאות, יעצט איז מען נאר אין בני ברק אין ערכאות, יעצט איז מען נאר אין בארא פארק, יעצט איז מען נאר דא און דארט, זענען אין ערכאות, זענען א מרים יד בתורת משה, אין די אלטע צייטן ווען וועלט וואלט געווען וועלט וואלט מען זיי מחרים געווען און ארויסגעווארפן, איז נישט די בעסטע זאך צו זיין א רעבע, דאס איז עס. טרעף איך דא א מענטש זאגט ער אזוי, ווען דו וואלסט אינגאנצן נישט געמאכט דעם האטליין נאר פאר איין זאך אז מען זאל נישט געבן קיין קינדער וויסקי, וואלסטו געטון די גרעסטע זאך וואס איז דא, וויסקי איז נישט וויין, איך האב ארויסגעווארפן אלעס אין מיין שטוב, און איך זע דו ביסט גערעכט געווען, קינדער פלעגן עקטן אפ יעדעס מאל ווען מען האט זיך געזעצט צום שבת טיש, איי קאדנט פיגער איט אוט, זאגט ער יעצט זע איך פארוואס, מען געבט צו די גוטע וויינען פאר פופציג זעכציג דאלער א באטל, און זיי געבן א טרינק און ס'איז זייער גוט. און מיט די חלה טינקען זיי אויך איין, דאס איז זיך אויך מצטרף, ביי יום כיפור איז אכילה מיט שתייה נישט מצטרף, דא יעדעס מאל דו טינקסט איין די חלה און דו טרינקסט און נעמסט עס אריין אין מויל איז זיך עס מצרף, ס'איז נישט קיין דזשאוק, איז וויל איך זאגן דערויף ער זאגט מיר דער איד נאך אן, פאר דעם אליין האט זיך עס געלוינט, און נאכדעם זאגט מען מיר אז. ס'איז געווען פון שאול קליין אפאר וואכן צוריק א גאנצע אריכות. אין מיין אין ער שרייבט אין נייעס באריכט. איז דא א גאנצע אריכות אז מען זאל וואטשען די קינדער וועגן אלקאהאל, ער רעדט אינגאנצן נישט ווייל אלקאהאל איז געמישט מיט דראגס, אזוי האט מען מיר געזאגט, איך האב עס נישט געליינט, ער רעדט וועגן פשוט דעי געט יוזד טו איט און איטס א וועי אוו געטינג היי און איטס איזי טו געט טו, און איך בעט נאכאמאל אלע שילן, איך האב שוין פארציילט פאר די גאווערמענט אז אין אלע שילן געט מען קדשים און די קדשים זענען פאר אנדער עידזש טשילדרען, זיי זעצן זיך צו, זיי טרינקען וויסקי, זיי טרינקען וויין, מען גייט ארויס ביים ליינען מאכן. קידוש און טשילדרען אר געטינג עדיקטעד טו אלל דיס גארביטש, אונז מוז מיר עס אפשטעלן, און זיי זאגן אז דו ביסט גערעכט, זיי לייגן זיך יעצט אריין אין דעם, כ'האף נאר אז דורך דעם וועט נישט ארויסקומען אז אלע שמשים פארקויפן וויין אויכעט, ווייל אויב יא איז דזשאסט טו בעד. דו פון טשילדרען גיי איך ענק אפשטעלן בלי נדר. כ'האב ענק שוין געזאגט אמאל, ס'שטייט אין ספר חסידים אז טאמער ס'איז דא א שטאט וואס מ'גייט אוועק פון דארט, צו אנדערע צדיקים און אנדערע קברים מתפלל זיין, ווערן די צדיקים און די אידן וואס זיי ליגן אין די שטאט זייער ברוגז, דאס הייסט איך בין גארנישט, פון מיר מאכסטו דיך נישט צו טון, זיי ווערן מורא'דיג ברוגז, און ס'איז מעורר א קיטרוג. האב איך געוואלט זאגן אז דא וועט עטס הערן ווי בחורים קומען זיך צוזאם ביים ריבניצער רעבין און מ'זינגט שיינע ניגונים און. זיי גייען אנגעטון אזוי ווי ווען מען זאגט זיי באהאלטן זיך נישט קומען אן א רעקלעך מיט די ציצית אינדרויסן, הגם ס'איז לועג לרש די ציצית אינדרויסן אבער זיי ווייסן דאס נישט, אבער און זיי קומען אויכעט שפילן מיט א גיטאר ביים רעבינ'ס ציון מיט מוזיק דאס איז אויכעט מסתם לועג לרש ווייל אין שלחן ערוך שטייט וואסערע א דרך ארץ מען דארף אפגעבן ווען מען גייט צו די קברים, אבער איך זאג די אמת אבי זיי דרייען זיך דא צווישן אונז און אבי מען זעט וואס זיי טוען ס'איז אלץ בעסער ווי די וואס זיי פארן אויף אומאן וומאן און איבעראל אין די מרחקים.

די אלע הונדערטער פרויען וואס ער האט מאנס געווען, איר קענט אייך פארשטעלן וואסערע צער זיי האבן פון דעם, אבער גארנישט, דער רבי האט געהייסן זיין אין וומאן האט מען זיין אין וומאן. האב איך געוואלט זאגן אביסל וועגן דעם ענין פון פארן אויף וומאן, ס'איז געווען רב לאזאר קעניג האט שטיל געמאכט די גאנצע זאך, ס'האט דארטן געדארפט זיין הריגות מיט שלעגערייען, און ס'איז געווען אזעלכע וואס זענען ארויס, זיי זאגן בערך פופצן הונדערט מענטשן זענען ארויס. און למעשה איז רב אלעזר האט שטיל געמאכט די גאנצע זאך. כ'וויל זאגן, כ'האב א אינטערעסאנטע זאך פארוואס צדיקים האבן נישט געהאלטן פון דעם גאנצן ברסלב'ער דרך, אז זעהט אויס האב געהאט א ווייטן בליק. רוב פון די אלע פון ברסלב, אבער א גרויס טייל על כל פנים, זענען געהעריג רועה זונות מנוולים, פון דעם מפורסמים וואס אונז ווייסן.

ווען הרב מאיר בראנדסדארפער איז געקומען בודק זיין די מקווה האט ער געזען ס'עפעס מורא'דיג גוט געבויעט, זאגט ער פאר אים נישט איר האט עס געבויעט? פרעגט ער פון וואנעט ווייסט איר? זאגט ער דאס זעט אויס ווי איינער וואס ס'קען א מקווה האט עס געבויעט, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, האט ער געזאגט יא הרב נחום ראזענבערג איז דא געווען אפאר מאל, האט מיך געטראפן דארטן א ברסלב'ער א בעל תשובה און ער פארציילט מיר אז דער קנעפל מאכער טאטשט אלע קינדער, ער האט געשריגן וואס האב איך געדארפט ווערן א בעל תשובה אלס א בעל עבירה, כ'בין דאך בעסער געווען, אין פאבליק סקול טאטשט מען נישט די קינדער. בין איך אריין צו לעזער קעניג און כ'האב אים געזאגט זאלסט וויסן דא איז דא חזירים, האט ער געזאגט ס'איז נישט אמת ער וויל נישט הערן, פיין כ'האב אים געהאט אין דר'ערד, כ'בין גראד געגאנגען כ'האב אפגעקאלט דעם טעלעוויזשען, די טעלעוויזשען איז געקומען מ'האט אים אנגעהויבן צו טרייבען, האט מען אים געזאגט אז ס'איז דא דער קנעפל מאכער ער טאטשט די קינדער, ס'איז אריינגעקומען דרייסיג פערציג עלטערן, האט ער אנגעהויבן צו שרייען השמים נופלים עלי די הימל פאלט אויף מיר כ'האב קיינמאל נישט געוויסט, האבן אלע זיך אויפגעשטעלט און געשריגן דו ליגנער דו שוין צוויי יאר וואס אונז ווארענען מיר דיך, דאס איז דער זעלבער חבר. מצאתי לי חבר במקרה, דער זעלבער חזיר ווי אלעזר קעניג איז דער זעלבער חזיר איז לעזער בערלאנד. יעצט, איך ווייס פון די קהילה אינסייד אז דער אלעזר קעניג האט א זון וואס ער איז מכשיל כסדר קינדער ביי אים אין מוסד, כסדר, ער איז א נואף א סעקס פריק, און במילא איז לוזער קעניג מאכט שטיל פאר לעזער בערלאנד, מארגן גייט לעזער בערלאנד שטיל מאכן פאר לוזער קעניג. יעצט וויל איך פרעגן דעם עולם א שאלה, ס'איז דא א שמועה אז ר' נחמן ליגט נישט דארט. ס'איז דא א שמועה מ'האט אים שוין ארויסגעטראגן אויף צפת. ס'איז דא א שמועה אז ער ליגט יא דארט, ס'איז אפשר מ'האט אים דארט דאס ערשטע מאל באגראבן איז כדאי דארט אויך צו גיין. ס'איז אבער דא א שמועה אז די גאנצע זאך וואס אז ר' נחמן האט געזאגט מ'זאל קומען צו מיר נאכן טויט און קומען אויף ראש השנה איז אויכעט נישט הונדערט פראצענט ס'איז לאו מר בר רב אשי חתום עליה. ס'איז אויף דעם אויך דא א שמועה. מען קען זיך נאך אויף דעם אויך דינגען, איז במילא איז דא שמועות אהער און ס'איז דא שמועות אהין, ס'איז דא א שמועה אז מען דארף זיך צוזאם בארגן געלט און אלע חכמי ברסלב האבן אייביג געזאגט מען זאל זיך נישט בארגן קיין געלט וואס דאס טאר מען נישט טון, זיי פארן א גאנץ יאר מיט חובות, זיי געבן נישט פאר די ווייבער גארנישט און זענען ביזי מיט אומאן ואומאן, ס'איז דא א שמועה אז דארט איז די גרעסטע מקום זנות וואס ס'איז דא, און ס'איז דא א שמועה אז דארט איז די גרעסטע דראג הענדלעריי וואס איז דא. וואטשן צו וואס ס'וועט יעצט געשען ווען מ'וועט אהיים קומען. סאו וויל איך פרעגן דעם עולם, ס'איז דא נאך א שמועה אז לעזער בערלאנד דער נואף הידוע קומט דארטן דאווענען און מ'בעקט אים און יעדער זאגט אז מ'זאל זיין שטיל ווייל ער איז א צדיק. סאו איך וויל פרעגן, דאס איז געווען די צדקות פונעם הייליגן ר' נחמן הייסט דאס האט ער געלערנט דעם עולם אז מ'קען זיין א נואף און מ'קען טון כל דבר אסור און נאר מאכן זיכער מ'מאכט יענעם שטיל? לוזער קעניג האט מיר געשיקט א מעסעדזש פאראיאר איך בין געווען אין צפת כ'האב געדאווענט. היי בין איך קלוגער אז כ'האב עניוועי שוין נישט קיין שול ווי צו דאווענען אין צפת האב איך געדאווענט אויף רחוב יפו אין ירושלים, די טרעין פארט דאך נישט שבת און יום טוב, עניוועי דער הייליגער ריזשינער האט אמאל געזאגט, מ'האט אים אמאל געפרעגט אז די מאמע האט געשיקט א שליח צו וויסן צו ער איז געזונט אין תפיסה, ער האט דאך געזעסט עפעס באלד צוויי יאר, און צו ער איז ביי זיך, האט דער הייליגער ריזשינער'ס מאמע געבעטן. אז איינער דער וואס ער האט אים געמעגט גיין וויזיטן זאל אים ברענגען א ראיה א סימן אז ער איז ביי זיך, האט ער געזאגט מאמע דאס וואס איך זיץ דא אין תפיסה דאס איז דיר צו פארדאנקען, דער איד האט עס מורא געהאט צו זאגן פארן ריזשינער'ס מאמע, אבער דער ריזשינער'ס מאמע האט אים געפרעגט וואס האט ער געזאגט, איך מעג אייך זאגן איר עט נישט זיין ברוגז, זאגט ער יא ער האט געזאגט אז דאס וואס ער זיצט אין תפיסה איז די מאמע צו פארדאנקען, זאגט זי יא דעמאלטס איז ער געזונט און ער ווייסט וואס ער רעדט, ווייל. פאר ער האט געדארפט קומען אויף די וועלט דער הייליגער ריזשינער איז מען געקומען פרעגן רבי שלום שאכנע צו ער וואלט אראפגעברענגט אזא הויעכע נשמה נאר ער עט דארפן דורכגיין אסאך צרות און א תפיסה מיט אלעם האט ער געזאגט איך קען דיר אויף דעם נישט ענטפערן איך מוז פרעגן מיין ווייב געפרעגט דאס ווייב האט זי געזאגט יעבור עלי מה אויף מיר און אויף דיר אונז גיימער אראפברענגען א הויעכע נשמה אויף די וועלט ממילא אז ער האט דאס געוואוסט און ער איז געווען ביים קלארן שכל דאס צו זאגן האט זי געזאגט יא ער איז געזונט און ער איז ביי זיך און מען דערציילט אז דער הייליגער ריזשינער'ס טאטע האט אים געבעטן זאלסט וויסן, מיין טייער קינד, זאלסט נישט גיין אויף אזאלכע הויעכע דרכים ווי איך בין געקראכן, ווייל נישט יעדער קען דאס. איז די זעלבע דא אויך, נישט יעדער קען גיין אויף אזאלכע דרכים ווי איך בין געקראכן, מען קען דאווענען אן א מנין אויך, מען קען דאווענען אויף רחוב יפו, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? ס'איז אן אומגליק, איך גיי פארטאגס גיי איך אויף רחוב יפו פארטאגס פארן עלות, איז וואס זע איך דארט? חסידישע אינגעלייט, חסידישע מיידלעך, אראבישע גויטעס, ס'איז דא דארטן אויף רחוב ריבלין, יוסף ריבלין הייסט עס, א גאס וואס קראסט אריבער רחוב יפו, א גאנצן ראש השנה ביינאכט, איך בין אויפגעשטאנען פיר, האב איך געוואלט גיין דאווענען, ביז פירע פארטאגס איז געווען דארט די חסידישע אינגעלייט מיט די מיט די שמונה בגדים, ס'איז געווען אידישע שיקסעס, און ס'איז געווען דארטן אראבישע שיקסעס, מ'האט דארט מזנה געווען, ס'איז דארט דא א באר, ס'איז דארט דא מ'שיכורט, און דארט האב איך געדארפט גיין דאווענען, דורכגיין, פארוואס? ווייל איך האב נישט וואו צו דאווענען, אבער לעזער בערלאנד האט יא, און דער אנדערע שייגעץ לאזער קעניג האט געשיקט א מעסעדזש אז ווען מען איז מיר געקומען זאגן איך זאל חלילה נישט ארויפגיין צו אים דאווענען דארטן, ער האט דאך געמיינט כ'וועל דארט זיין גאנץ ראש השנה און יום כיפור און סוכות זאל איך דארט גיין דאווענען, ווייל טאמער יא, עט מען מיך לייגן אויף א טהרה ברעטל, שטייסט? דאס איז נאכדעם וואס ער איז געווען נעבעך. טויט חרוב קראנק מיט די לונג און איינער פון מיין משפחה איז געווען מיט אים פֿיר און צוואַנציק שעה אפאר וואכן אן א געלט ווייל טאמער קאלט די שפיטאל אפ אז ס'איז דא א לונג מוז מען דארט זיין ביז צוואַנציק פֿינף און צוואַנציק מינוט און איינגעשטאנען לעבן מאנסי ביי עפעס א איד אויכעט א ברסלב'ער און ס'איז די זעלבע איין פנים די גאנץ ברסלב איין פארשאלטענע פנים און זיי פארקויפן נאך קדושה און יסוד און שמירת הברית מיט די אלע באלאוני און דערווייל זענען זיי אזאלכע מושחתים אז ס'איז נישט דא זייער גלייכן. קענט לאזן לייזער בערלאנד דאווענען אין גרויסן קלויז מיט יעדן, זאלט איר וויסן יו אר נאט ווארט עניטינג. פארפאקטס דעם גאנצן ספר ליקוטי מוהר"ן מיט די צען קאפיטלעך און שיקטס עס אוועק ערגעץ. דאז נאט בעלאנג טו יו פיפל. יו פיפל אר לאו לייפס. יו פיפל אר פיפל וויט מאני ענד פאוער ענד דעטס אלל. כ'האב אמאל געזאגט פאר דעם שיינער זאלסט וויסן אז עטס האטס פראבלעמען מיטן כשרות, האט ער געזאגט ס'איז דעם רבי'נס א זאך, כ'גיי דא אין ירושלים האט ער אויסגעשטעלט צעטלעך איבעראל, בית דין און נאך אזהרה, אז מ'גראבט, מ'האט געשטעלט דארטן אזא טענט, ס'איז נאר פאליטיק, צו ס'אמת צו נישט, כ'וועל דיר זאגן, דער גאנצע בארג איז דארט פיל מיט ביינער, כ'האב אמאל געזען ווי מ'האט געגראבן. אריינצולייגן א טעלעפאון פאול איז געווען הונדערטער ביינער מיט קעפ, דער לייבי פיש איז געשטאנען מיט מיר האט עס צוזאמען געקליבן, און נאך א זאך ווען מ'האט געבויעט די גרויסע שול בין איך נאך דארט געווען ווייל איך האב נאך געמאכט די מקווה, איז געקומען לייבי, עטס קענטס אים פרעגן, איך געב ענק א נאמען, ער הייסט לייבי פיש, ער האט געוואוינט לאנגע צייט אין אומאן, איך ווייס נישט צו היינט וואוינט ער נאך דארט צו נישט, דער לייבי פיש איז געגאנגען דארט ווי מ'האט געגראבן דעם שול און ער האט געטראפן ביינער. און האט געוויזן די ביינער, האט הרב מיכל דארפמאן געזאגט אז מען דארף זעהן צו טוהן עפעס פרעגן א שאלה, נתן מיימאן מיט נחום סאלאטש געזאגט ס'איז גארנישט, דער לייב איז א משוגענער, אזוי ווי מ'פלעגט זאגן נחום ראזנבערג, ער זאגט מ'טאטשט די קינדער איז א משוגענער, דאס איז גאנץ ברסלב א ביזנעס ווי יעדע ביזנעס, ס'איז דא גרויסע משקיעים דארט. ענד דעטס אלל. זעט אויס איינער האט געבויעט און זיי האבן נישט געוואלט אז מ'זאל אנגיין צו מאכן מיט בית דין שמעזן. כ'דענק ר' מיכל דארפמאן ער זאל רוען אין לעכטיגן גן עדן אדער אין גיהנום ווי מ'וועט אים אריינלאזן, דער שייגעץ האט די זעלבע געטון. יעדעס מאל וואס מ'איז אים געקומען זאגן עפעס א זאך וואס איז וויכטיג אין די הלכה האט ער זיך נישט געמאכט צו טון, און יעדעס מאל וואס איינער האט אים נישט געוואלט פאלגן איז ער געלאפן צום בית דין און געברענגט צעטלעך בית דין שמעזן בלעזן דעזן ש. ווער ברויך זיי האבן? וואס האבן זיי שייכות מיט אומאן? פרעגט זיי. מען פרעגט דאך זיי נישט דא אויף א הכשר אויך נישט, זיי געבן דאך טרייפות צו עסן, און בית דין פעצן, שוין, דאס איז עס. א באנטש אוו קרוקס, דאס גאנצע חסידות, דאס גאנץ ברסלב, איז צוזאמגעשטעלט פון אפאר משוגענע בעל תשובות, און סתם צו צודרייטע מענטשן, און פאר זיי דארפן נאך תיקון הכללי דארפן זיי גוטע נערוון פילן אויכעט, דאס איז וואס די חברה זענען, און שוין. יעצט איך מאך נישט אוועק זייער דאווענען, ס'דא צווישן ספרדישע ס'דא צווישן זעליכע וואס זיי דאווענען מורא'דיג שיין, ס'איז א נחת עס צו קוקן און צו זעהן, אבער עווריבאדי אראונד טויג נישט דארטן. סאו יעצט בעקט בערלאנד בעקט, קעניג בעקט בערלאנד, מארגן וועט זיין פארקערט, בערלאנד וועט בעקן קעניג. דאס האט ר' נחמן געמיינט, און מיט די צען קאפיטלעך תהילים מיט דעם וועט מען ברענגען משיח. ס'איז גוט, ס'איז גוטע נייעס. לאמיר אביסל צולייגן די זאך. שראל הגר המצרי זאגט האט נישט געדארפט האבן צו טוהן מיט די משוגענע ראזענבערגס האט זיך נישט געדארפט מיט זיי פארטשעפען. שראל הגר דאס איז די פראבלעם יעדער פארטשעפעט זיך מיט איינעם וואס ער איז זיין, ווי מען רופט עס אין דייטש זיין שטיין אנשטויס, ער קערט זיך איבער ביי אים און דו האסט דיך טאקע איבערגעקערט ביי די ראזענבערגס מיין פעטער איז גענוג משוגע צו גיין נאך געלט פאר וויזשניץ

פארט מען מאכן א חוויה, קען נישט זיצן דריי טעג אנגעלייגט, פארט מען מאכן א לעבן, זאגט ער מיר איך זאג דיר דעם אמת, איך בין דארט געווען א וואך, כאאאא, איך ווייס נאך נישט ווי דער ציון איז, ס'איז מורא'דיג, מ'דארף נעמען דעם שיינער, דער וואס געבט אזויפיל צו עסן פאר יעדן, ער מאכט, ער געבט, א מחיה, זע שטעל איינעם ביי די טיהר און מ'זאל דיר ברענגען א צעטל צו מ'איז געווען ביים ציון בכלל, ס'איז א דזשאוק, איך זאג ענק ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך. כ'האב געדאווענט ראש השנה, כ'האב דאך ענק געזאגט כ'האב נישט געהאט ווי צו דאווענען, ווייל דער אייבישטער האט אזוי געוואלט, און יצחק שטערן איז געווען דער שליח, דער רשע און דער עלפער, האב איך געדאווענט אויף רחוב יפה, הער וואס איז געווען, ס'איז מיר בייגעפאלן דארט א שיינע תורה ולא יחמד איש את ארצך, א פרוי הייסט קרקע עולם, א פרוי איז א ארץ, איז א... ווערט אנגערופן אין די הלכה קרקע עולם, וואס הייסט דאס? דאס טייטש אזוי, ווען א מאן איז מזנה מוז ער זיך רוקן ארויף און אראפ, כדי ער זאל קענען אריינגיין די פרוי, דאס רוקן דאס איז די תאווה, און במילא. טוט ער א איסור. מיט אנדערע ווערטער ווען ער איז מזנה מוז ער זיך רוקן ער זאל האבן די תאווה. אוודאי קישוי אבר און חיבוק ונישוק איז אויך א תאווה. אבער דא גייט ער אריין און ארויס און ער איז נהנה. טוט ער אן איסור. דאס אליינס אסר'ט איר נישט על בעלה. טאמער זי וויל נישט און זי רירט זיך נישט און זי העלפט נישט צו, דעמאלטס ווערט זי נישט אסור על בעלה. זי ווערט נאר אסור על בעלה ווען זי וויל און זי העלפט צו און זי רוקט זיך. דאס הייסט אז א אישה איז א קרקע עולם, אויב זי איז אזוי שטארק, זי רירט זיך נישט אזוי ווי א שטיק ערד, ווערט זי נישט אסור על בעלה מיט דעם וואס יענער רעיפט איר בכח. און דאס האט אסתר געזאגט וכאשר אבדתי אבדתי מתחילתה באונס, כ'בין געזעסן אזוי ווי א קרקע עולם, כ'האב מיך נישט גערירט, ולבסוף ברצון, כ'בין געקומען צום ת ת, האב איך עס שוין געטוהן ברצון אויך. איז למעשה מיר בייגעפאלן א מורא'דיגע תורה אויף די גאס רחוב יפו. דאס איז יונה הנביא'ס גאס. ווי איז יונה הנביא געגאנגען? עטס האטס געליינט אלע אין די הפטורה יום כיפור ביים מפטיר יונה. וירד יפו. געגאנגען אויף יפו ווייל דא איז געווען די פארט ארויסצופארן אויף מעדיטערעניען סי. עכ"פ, מיר בייגעפאלן ס'שטייט ולא יחמד איש את ארצך ווען מ'גייט עולה רגל זיין עט קיינער נישט גליסטן דיין ערד דיין לאנד וואס הייסט ולא יחמד איש את ארצך וואס איז די ברכה האט ער יא גליסטן האט ער נישט גליסטן וואס זאגט ער דא די תורה נאר די תורה זאגט אז קיינער עט נישט וועלן מזנה זיין מיט דיין ווייב דאס הייסט ארצך דאס איז די ערד ווייל אשה איז קרקע עולם זאגט ער די תורה א ברכה דו'סט גיין עולה רגל זיין ולא יחמד איש את ארצך לאמיר זאגן די פרוי וואס דו'סט לאזן אינדערהיים. אזוי ווי לאמיר זאגן. שמואל הנביא'ס מאמע איז נישט געגאנגען עולה רגל זיין פארוואס ווייל זי האט געזאגט איך מוז נעמען קער פון מיין קינד איך קען נישט אוועק גיין איך מוז געבן זייגן פאר די בעיבי איז ממילא איז זי געבליבן זי איז נישט געגאנגען עולה רגל זיין זאגט דיר די תורה קיינער האט זיך נישט פארגליסט און אויכעט ווען מ'איז געגאנגען עולה רגל זיין איז דאך יעדער געגאנגען שיין אנגעטוהן. איך מיין מ'איז דאך געפארן ס'איז דאך געווען א יום טוב מ'איז געגאנגען לראות את פני האדון ה' איר הערט ווערטער? מ'איז געגאנגען זעהן דעם הייליגן באשעפער דעם פנים, דער אייבשטער האט נישט קיין פנים אבער דאס מיינט אזוי ווי ווען א מענטש קוקט צו יענעם פנים אל פנים אזוי האט מען געקוקט צום אייבערשטן זאגט דיר די תורה אה נאובאדי איז גאנא פאל פאר יור ווייף לא יחמד איש את ארצך א מורא'דיגע זאך ס'איז מיר דערביי געפאלן ווען מ'פארט אויף אומאן האט מען נישט די ברכה האט ער געזאגט ער פארט זינדיגן אין אומאן? און דו פארסט זינדיגן, דו זינדיגסט דא? כ'האב געזאגט אז מען זינדיגט דא מיט די פרויען, האט מיר איינער געזאגט, איך לאך א גוטס ווייסטו ס'אמת אז די ברסלב'ע חסידים האבן געשטעלט א גאנצע דאס מיט פרויען פאליס לעדיס, מען זאל נאכקוקן ווען די פרויען גייען און וואו זיי גייען און וואו זיי דרייען זיך זיי זאלן נישט זינדיגן, זיי כאפן נישט אז מען דארף נישט ארויסגיין זינדיגן יענער קען אריינקומען צו דיר אין שטוב, און זיי כאפן נישט אז יענער וואטשט אויכעט אז טאמער מ'קוקט. מאכט ער זיכער אז דו זאלסט אים נישט כאפן. עניוועי, אונז זעמיר גוט אין דר'ערד. האמיר גענומען אזא צדיק ווי רבי נחמן, מ'האט אויף אים ארויפגעשטעלט אלע גארביטש אין די וועלט, און אין דעם פארט מען זינדיגן און מ'זינדיגט און מ'איז איין שטיק זינד. ווי וואלט געקענט זיין א פלאץ ווי אזא בעל עבירה, יעדע בעל עבירה קומט דאך דארט אן. און אזא בעל עבירה ווי לעזער בערלאנד זאל קענען קומען דארטן און האבן אויבן אן און פירן דאס גאנצע בית מדרש, יעדער איז ארויס, פופצן הונדערט אידן בערך זענען ארויס, איך וויל נישט האבן צו טון מיט אים גארנישט, איז וויל איך ענק פרעגן ווי איז דא אזא מין מציאות אז מען זאל אזוי מקרב זיין די בעל עבירות, איך וויל ענק פרעגן א שאלה, איך, אויף מיר האט מען דאך נאר א פראבלעם אז כ'האב א מנובל'ישן האטליין, בסך הכל איך רעד נישט אין בית מדרש, כ'האב עס נישט געמאכט אין א בית מדרש, האסט געקענט רואיג גיין, האסט נישט געמוזט אויסהערן, האסט נישט געמוזט אנקאלן, מיך האט מען געהאלטן אז מען מוז ארויסווארפן פון די גאנצע שטאט, אליין זיי זאגן היינט ס'איז נישט געוען א חרם, ס'איז יא געוען א חרם, כ'האב זיי אלע אין דער ערד, כ'האב דעם איצעלע פומפ אין דער ערד, ער זאל שרייבן אז די מקווה אין מאנטריאל איז געווען כשר אויכעט און מען האט עס נאכדעם גע'פסל'ט, איך האב עס ברוך השם גע'פסל'ט און די רבנים האבן מיטגעהאלטן און דער סוף איז געווען אז מען האט געבויעט א נייע מקווה און דער אייבערשטער האט געהאלפן מען האט געטראפן א קוואל, סאו איך די אלע זאכן אינטערעסירט מיך נישט, איך לאך פון די אלע שטותים. יא געשריבן נישט געשריבן, אבער כ'וויל ענק פרעגן א שאלה, וויאזוי איז דאס אז לעיזער ברלנד קען פירן א גאנצע קהילה און ער האט טויזענטער מענטשן וואס זיי לויפן אים נאך היינט נאך, און איך זאל גלייבן אז דאס האט ר' נחמן געמיינט? איך זאל אפילו גלייבן אין דעם? דאס איז די ערליכע אידן? דא האט ר' נחמן אראפקומען און דיר ווינטשן א גוט געבענטשט יאר? שטותים מיט נארישקייטן, און ס'איז נאר לעיזער ברלנד? צו ווער נישט? דער וואס האט אויפגעבויט די ציון ביי רבי נחמנ'ן, ער אליינס איז א רועה זונות, ער פלעגט קומען דארטן, ארבעטן אויפן ציון, און וואוינען מיט זונות. און איך האב אויפגעקאלט זיין ווייב און איך האב איר געזאגט און זי האט אים גע'גט. און איך האב געזאגט אז מען זאל זען עס צו ערלעדיגן ביי דעם יאנקל מאיר שלעכטער בעכטער שמעכטער. יאנקל מאיר האט געזאגט צו דעם רעבן ס'א זאך ער טשעפעט נישט מיט דעם. יענער נואף הייסט ר' מאיר גבאי, ער איז א באקאנטער אין ברסלב. ער האט נישט נאר אויפגעבויט רבי נחמנ'ס ציון, ער האט אויפגעבויט דעם בעל שם'ס ציון אויך. ער האט אויפגעבויט אלע קברים ארום און ארום דארט אין רוב פלעצער. סא דאס דאס האט דער דאס האט דער רבונו של עולם געמיינט? דאס ווייזט אז די אלע צדיקים זענען שוין לאנג געפארן אויף ארץ ישראל, שוין נישט דא קיין זכר פון זיי, ווען מ'האט זיי אלע ארויסגענומען, דעמאלטס איז ערשט געקומען היטלער אין די מאכט, ווייל ס'איז שוין נישט געווען מער קיין שמירה אויף כלל ישראל, און די אלע די וואס זיי פארן דארטן, אונז דארף מיר פארן אויפהאלטן די קברים ווייל. מען זאל נישט, ס'זאל נישט צוקומען, מען זאל נישט גיין דארטן פאשען מיט קיען און מיט חזירים מיט אלעם, אפילו די ערשטע פלאץ ווי מען האט אריינגעלייגט א צדיק איז אויך זייער חשוב, אבער גיין זאגן אז דארט וועט מען פועל'ן און דאס גייט זיין די ראש השנה'ס דעם רבינ'ס און אויפגעבן א וואך פארדעם און א וואך נאכדעם און ביז מען קומט צו זיך, עניוועי, דאס איז נאר אביסל מסביר זיין פארן עולם אז מען איז אוועק געפארן אין געפערליכע דרכים, איך זאג ענק נאך א זאך, אז איינער זאל לאזן צוואה אז ער הייסט אזוי און אזוי און ווער עס וועט קומען צו זיין ציון, ער וועט געהאלפן ווערן מיט אלעם צי כדומה, עטס וועט זעהן ביז אפאר יאר ארום, צוואנציג דרייסיג פערציג יאר ארום וועט זיין דארט א מואוומענט, דאונט טינק דיפרענט, האף משיח וועט קומען פריער, און כ'וויל ענק מסביר זיין נאך א זאך, אז עטס קוקטס צו דער שרול אדעסער, דער נ נח נח מח מח נח נח נ נח מ מח מ מיומא, ער איז געווען אין א משוגעים הויז, געווען אן אלטער איד, קיינער האט נישט גענומען קעיר פון אים, ער איז שוין געווען אין א מענטל ריטארדעט האום, און ער האט אנגעהויבן צו פארציילן זיינע מעשות, און אפאר חברה פרענקען האבן זיך צו. געכאפט צו אים, מען האט אים געמאכט פארן צדיק הדור, איך בין געווען אין ירושלים מיט אפאר יאר צוריק, האב איך געזען ווי מען מאכט א ברית אויף זיין ציון, א ברית מאכט מען דארט, זיי זענען משוגענע חברה, אפאר יאר ארום וועט ר' נחמן אראפגיין פון די מעפ, ווייסט ווער ס'גייט זיין אויף די מעפ? שרול אדעסער, ער האט באקומען א פתק פון הימל, און מען בויעט אויף דעם, אוי ס'וועט נאך זיין א גרויסע זאך, ס'איז דא א גרויסער. צדיק וואס ער איז געשטארבן אלס א צדיק און ער איז געווען א נואף און ער האט געמוזט פארלאזן ירושלים ווייל ער איז געווען א נואף און ער איז געשטארבן אין חוץ לארץ און שטעל דיר פאר א מעשה מען האט אים נישט געלאזט צוריק ברענגען אויף ארץ ישראל ווייל מען האט געוואוסט ס'וועט זיין מלחמות און בזיונות זיי האבן אים באגראבן דארט ווי ער איז געשטארבן אין אלע חסידישע און אין אלע מוסר ספרים קענסטו טרעפן פון אים שיינע ווערטער וואס א מסירות נפש ער האט געהאט מיט אלעם און דאס זאגט דוד המלך דוד המלך זאגט איך קוק מיך אום וויאזוי די רשעים האבן הצלחה זאגט ער ס'ממש מ'קען עס נישט פארשטיין ווען מיר זיך רייסן מיט די אמונה אז מ'דארף האלטן די תורה און די אלע אנדערע שטותים איז נישט ווערד גארנישט. ס'איז דא נאך א רב, איך זאג כסדר אז ס'איז דא א רב, ס'איז געווען א גרויסער מענטש דא אין ירושלים, ס'איז געווען זייער א גרויסער מענטש, געווען א גאון עולם, ער האט גע'פסק'נט די שווערסטע שאלות. ס'האט מיר דערציילט א איד אז דער תולדות אהרן רבי האט גענדיגט דעם ספר פון זיין שווער און ער געהאט דריי הונדערט מראה מקומות וואס ער האט נישט געוואוסט וואו ס'שטייט, איז ער געגאנגען צו דעם איד, דער איד האט אים אלעס געזאגט, איין מראה מקום איז נישט געווען וואס ער האט נישט געוואוסט, דאס האט מיר דער איד פארציילט, און ער האט גע'פסק'נט שאלות, ער איז געווען א גאנצער מאכער ביי כלל ישראל, און ער פלעגט שווימען אויף די עלטער אין די מקווה, און כאפן קינדער און מאכן מיט זיי משכב זכר, און דער תולדות אהרן רבי האט אים מסדר געווען, ווייל די רבנים האבן נישט געטויגט צו אים, ר' פנחס עפשטיין האט פאר מורא געהאט פאר זיין תורה, דער תולדות אהרן האט געזאגט איך האב נישט קיין מורא, האט אים גערופן אין בית דין און מען האט אים געזאגט נאך איין מאל אז דו קומסט. דא אריין וועט מען דיך הרג'נען און איך זאג עס אויפן האטליין און סגעווען יעצט א גאנצע זאך אין תולדות אהרן צו נחום ראזנבערג איז יא משוגע צו נישט האט זיך אנגערופן איינער וואס הייסט משוגע איך ווייס ווער יענער איז זאגט ער וויאזוי הייסט ער האט ער געזאגט דעם נאמען און געזאגט דעם נאמען פון זיין ספר וואס ער האט געמאכט קען איך דיר אנגעבן דו מיינסט עס ערנסט זאגט ער יא ער איז גערעכט ער ווייסט אלע אלטע עבירות ווייסט ער פונקטליך. פרעגט אים יענער פון וואנעט ווייסטו? זאגט ער ווייל איך בין געווען פון די וואס די רבי האט מיך געשיקט די תולדות אהרן איך זאל אים סטראשען אז מען וועט אים הרג'ענען און טאמער טרעט ער נאכאמאל אריין צו זיך די איידעם. אזוי פארציילט ער. איך ווייס ווער יענער איז אויכעט. ס'געווען יעצט נאך א גאנצע זיצונג אין אין בית מדרש ווייס איך ראש השנה מען רעדט אביסל האט איינער געזאגט דו ווייסט דער נחום ראזנבערג דרייט זיך דא דער שייגעץ זאגט יענער וועיט ע מינוט וועיט ע מינוט א שייגעץ איז ער נאר אין סאטמאר אונזער הייליגער רבי דער תולדות אהרן סאיז דער שומר אמונים נאך האט געארבעט אין די עניינים עס איז געווען פלאם פייער און דאס אלעס וואס ער פארציילט איז אמת ווייל אונז ווייס מיר די נעמען עטס ווייסטס נישט אבער אונז ווייס מיר מען ציילט א מעשה פון א בחור וואס האט געלעבט מיט זיין שוועסטער דא אין מאה שערים און נאכדעם איז זי משוגע געווארן האבן זיי געזאגט זיי ווייסן ווער דאס איז יעדער ווייסט עס פון די חשובסטע משפחות אין ירושלים און איך האב געהייסן אים אידל איך העלף דיר צו כ'האב געהאלפן ער זאל, ווי מען זאגט, קריגן א גט. אמעריקאנע דאקטוירים האבן געזאגט מען קען גארנישט טון נאך פופצן יאר. דא אין ארץ ישראל האט מען נישט געוואוסט אז מען דארף טון צו דעם, ווייל אמאל אז מען האט מאלעסטעט איינעם איז געווען, יו נאו, איט וואס דזשאסט פאן, איט וואס נאטינג, ווי מען זאגט, דערשראקן צו ווערן. עניוועי. האט ער געזאגט ס'איז אלעס אמת וואס ער זאגט. און יעצט האבן זיי א פרשה אז בערך א האלב יאר צוריק איז אין תולדות אהרן איינע פון די חשוב'סטע אינגעלייט וואס שאקלען זיך ביים דאווענען אזוי ווי א לולב, האט געטאטשט א קינד, און מען האט אנגעטון אזויפיל צרות פאר דעם קינד, אז ער מיט'ן טאטן האט געמוזט אנטלויפן אויף לאנדאן, זיי זיצן אין לאנדאן, און דער איד דאווענט דא ווייטער, און מ'איז אריין צו דעם דוד'ל דעם שייגעץ דעם היינטיגן רעבן, עס איז נישט דוד'ל סקווערער, נאר דער שומרי אמונים, דער תולדות אהרן, דער זעלבער שייגעץ, דער זעלבער חזר, ער בעקט זיינע מענטשן, מ'איז אריין צו אים, האט ער געזאגט. אז מען זאל אים גארנישט טוהן ווייל ער שרייט ער האט תשובה געטוהן, קיינער האט אים נישט געוואלט טוהן גארנישט ווייל ער האט געזינדיגט, ממילא אז ער האט תשובה געטוהן טוט ער גארנישט אויף, פאר אונז האט ער נישט געזינדיגט, ער האט געזינדיגט פארן אייבערשטן און פאר דעם מענטש, בקיצור ס'איז געווארן לעבעדיג, און זיי ווייסן אלעס, זיי רעדן דערפון, און זיי הייבן מיר אן צו געבן גרויס קרעדיט. און דער מענטש, איך א מורא'דיגער מענטש, האט זיך דאך אריינגעלייגט אין די זאך ווען קיינער האט זיך נישט אריינגעלייגט, נאר איך פערזענדליך בין זייער ברוגז אויפן פריערדיגן תולדות אהרן, בין איך מורא'דיג ברוגז אויף הרב אברהם יצחק, ווייל איך האלט אז ער האט געהאט די שליסל פון משיח'ן, און ער האט עס נישט אויסגענוצט. געקומען אמאל אויף אמעריקע, געוואויר געווארן אז די עדה החרדית געבט מספרים, מספרים מיינט אזוי, אז טאמער ביסטו א שיינער איד באקומסטו דעך פלייש, טאמער נישט באקומסטו יענער, ס'הייסט, באמת'ן, איך זאג ענק ס'איז אלעס געווען אייניג טרייפה, די חילוק איז נאר אזוי, ס'איז נאר געווען געשאכטן נישט כשר, צו ס'איז נישט געווען געזאלצן כשר אויך נישט, אלעס די זעלבע גארביטש אלע יארן געווען פון די עדה, באט ער האט דאס נישט געוואוסט, ווען ער איז געוואויר געווארן האט ער געזאגט גיב מיר אויך מספרים, זאגן זיי ניין, ער איז געלאפן ביז אמעריקע צום אלטן סאטמארע רעבן, דער רבי נאך געזונט געווען דעמאלטס, ער גייט אים פארציילן, גייט אים פארציילן, איז דער גראבער חזר עזריאל גליק האט אים געזאגט אזוי הער אויס. וועסט אריינגיין צום רעבען צו רעדן איין ווארט, דיין ישיבה וועט נישט קריגן מער קיין פרוטה. יעצט ווען איך בין דער שומר אמונים רבי זאג איך אים הער אויס, איך גלייב ס'איז דא א באשעפער, ווייל טאמער נישט איז א שאד אז איך שטיי אויף און און איך דאווען און איך זאג קריאת שמע און נאכדעם דאווען איך מיט מנין און נאכדעם גיי איך און איך עס איך וואש מיך איך מאך א ברכה איך בענטש איז אלץ דברים בטלים אויב ס'איז נישט דא קיין באשעפער חלילה האט ער געדארפט זאגן פארן גראבן עזריאל גליק אז אויב איך טו די אלע זאכן גלייב איך אז ס'איז דא א באשעפער און דער באשעפער וועט מיר געבן פרנסה. האט ער מורא געהאט פארן גראבן חזר, און ווייסט וואס איז געווען? ער איז צוריק געפארן און ער קיינמאל נישט אריין געגאנגען צום הייליגן רעבן, ווען ער גייט דעמאלטס אריין וואלט דער רבי געוויסט אז די עדה'ס פלייש איז אויך טרייפה, צו ער וואלט געקענט עפעס טוהן? ניינטי ניין פוינט ניין פערסענט אז נישט, נאר וואס זאל מען כאטש וויסן, און דער בעלזער האט געמאכט וועגן דעם זיין שחיטה. ווייל ער האט אויך געבעטן מספרים האט מען געזאגט דיר געט מען נישט געסט נישט מאך איך אליינס ווער ביסטו בכלל איז במילא איך פערזענדליך האב א שנאת מוות אויף דעם ר' אברהם יצחק ער האט געקענט ראטעווען כלל ישראל ביז צום היינטיגן טאג האבן זיי נאך נישט קיין שחיטה זיי וועלן קיינמאל נישט האבן ווייל זיי האבן מורא פאר די פאר גענגסטערס פון די עדה. זיי האבן זיך שוין אפגעלאזט פון אלע קנאות, אבער זיי האבן נאך מורא און זיי ווילן נאך עסן דאס טרייפענע פלייש, און שוין. אבער למעשה, רבי אברהם יצחק, די פריעריגע תולדות אהרן רבי, האט צוגעהאלפן מען זאל דעם רב ארויסטראגן בשן ועין. זיי האבן אייביג געהאט אזעלכע חזירים, און למעשה האט מען זיי ארויסגעווארפן. און נאכדעם איז דא נאך איינער אויכעט, דאס איז איינער פון די גרויסע רבנים, נאכדעם דא אנדערע, וואס איז נישט געווען אזא גרויסער רב, אויך א גרויסער תלמיד חכם, און ער האט אויך געטון דאס זעלבע. און יעצט איז דא איינער אין תולדות אהרן וואס האט אנגעהארגעט א בחור, און אנגעהארגעט. איך מיינט אים מאלעסטעט און יענער געפארן נעבעך אויף יוראפ און זיצט נעבעך אין יוראפ זיצט ער זיצט אין לאנדען זיצט ער פארוואס ווייל דער דוד'ל האט געזאגט מען זאל אים גארנישט טוהן ווייל ער שאקעלט זיך ביים דאווענען דוד'ל דו טיפש נישט נאר ביים דאווענען שאקעלט ער זיך נאר ער שאקעלט זיך דעם פופיק אויכעט און נישט נאר אינמיטן דאווענען שאקעלט ער עס ער שאקעלט עס אויכעט אין די מקווה. און ער שאקלט עס אריין אין איינעם, דו משוגענער פערד וואס דו ביסט, תולדות אהרן האט געוואלט דער דער מוז האבן א רעבן פירן, ער איז ארגער ווי אלע, ער איז פונקט די זעלבע, בעסער געזאגט, ווי איז שמירת הברית. מען האט אנגע'חזיר'ט א קינד, לאזט איר דאס קינד שיקן אויף לאנדן, מען האט אים ארויסגעווארפן ווייל מען זאל נישט רעדן דערפון און ער זאל האבן דא ווייטער זיין פאזישן, זיך געדארפט שעמען אויף אזא אויפפירעכץ. יעצט איז דא דא א וויזשניצער אינגערמאן, וויזשניצער אינגערמאן איז געקומען פון ביתר עילית איז ער געקומען דא, צום וויזשניצער רעבן אויף יום טוב, יא, און אזוי ווי ער האט נישט געהאט קיין ווייב, און ער איז געגאנגען אין א חדר המדרגות מיט די סטעפס, און ער האט געטראפן דארטן א שיינע נקבה, האט ער זי גערעיפט, און זי איז ארויס שבת, איז געגאנגען גראד צו די פאליס, און זי איז ארויס אויף אלע טעלעוויזשענס, און זי האט געזאגט ברוך השם אז ער האט מיך גערעיפט, ווייל איך גיי אים איינזעצן, ווייל מ'איז שוין געקומען, סרולטשע הייבט אויך אן מיט זיינע זאכן, מ'זאל נישט דעם אהער, מ'זאל נישט אהין. ער האט אויסגעגעבן געלט פון וואס וויזשניץ האט נעבעך פאר ארעמע מענטשן פאר א חזיר מען זאל אים נישט איינזעצן, איז דאך א משוגענער, פון אים רעד איך קיינמאל נישט, עס הערן איך רעד די ווייניגסטע פון אים ווייל ער איז אן איינפאכער מטורף, פונקט ווי איך רעד נישט אויף א משוגענער פון א שפיטאל רעד איך נישט אויף אים, ער איז א מטורף, זיין טאטע האט געזען אז ער העט זיין רבי ס'עט נישט טויגן איז ער געגאנגען עס איבערגעבן פארן יונגערן זון פאר מענדעלע, און מענדעלע איז אבער א חזיר האט ער נישט געהאט פאר וועם איבערצולאזן האט ער געזאגט ברעכטס ענק קאפ אליינס, דאס האט ער אונז איבערגעלאזט ר' משה'לע מיט זיין גרויס עבודה. אזוי פלעגט ר' משה'לע זאגן, די איי, ס'איז ביי וויזשניץ זאגט מען אזוי, השיר והשע יע יע יע בח לחי ויי ויי עולמים איי, פלעגט ר' משה'לע אלץ זאגן, זעסט די איי דאס האט אויך א חמימות, ער האט נישט געכאפט אז יעדנס איי האט א חמימות, ווען נישט איז עס נישט קיין איי, די משוגענער האט איבערגעלאזט אזא מין חורבן, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג ער האט נישט מ'קען גארנישט טון צו דעם, למעשה איז די סרול בעקט אויך די חזירים, די חברים געבט אויס. שווערע צענדליגע טויזענטער דאלער פאר זיי. יעצט די פאליס האט אויפגעפיקט דעם אינגערמאן און זיי פרעגן אים וואס איז דאס געווען? ס'איז דאך עפעס א יום הדין, ניין ס'איז דאך ראש השנה. זאגט ער, וואס זאל איך טון, דער שטן האט זיך אריינגעכאפט אין מיר און פארטיג. שרייט אים דער פאליס אפיסער, איך האב געמיינט אז ראש השנה האט נישט דער שטן א רשות צו מקטרג זיין, זאגט ער, אפשר מקטרג זיין נישט, אבער אנרייצן און אנדרייען מאכט ער עניוועי. און דאס איז וואס געשעט אז מ'פארט אויף אומאן. די פרוי האט אויכעט ברוך השם וואס צו טוהן, טראסט מי. זי איז נישט דיין בהמה. איך האלט א יעדער וואס קומט צוריק פון אומאן דארף געבן פאר זיין פרוי צו טרינקען מים המאררים צו זעהן צו זי האט נישט מזנה געווען, און אויב ער האט מזנה געווען אין אומאן העט עס נישט העלפן עניוועי. ווייל אויב דער בעל איז מנוקה מעוון איז גוט, און טאמער איז נישט, ארבעט עס נישט, דער אייבערשטער זאגט איך בין נישט דיין מאוזער קאץ, איך וועל דיר נישט זאגן צו דיין ווייב איז קלין צו נישט ווען דו לויפסט ארום, אז דער מאן איז נישט מנוקה פון עוון פון סעקס, ארבעט עס נישט. מילא משרבו מנאפים האט מען עס אויפגעהערט, פארוואס? ביקאז יעדער האט געמאכט חוזק דערפון, ס'ארבעט נישט. יעצט איז דא וואס זענען ארויסגעגאנגען פון לעזער בערלאנד'ס דעת, ווי איך הער פופצן הונדערט מענטשן זענען ארויס, אבער ער פירט ווייטער זיין געשעפט. די אלע נייע דרכים. סאו מען ברענגט אריין חיזוק אין עולם, אויב מען ברענגט עס אריין פאלש מיט ניגונים, אזוי ווי די אלע משפיעים פון ברסלב, די אלע האבן אנגעמאכט א חורבן פארן אייבערשטן, זיי האבן אנגעמאכט פאר אונז, אבער זיי האבן אנגעמאכט א חורבן, איך האב ענק שוין געזאגט. ס'איז זייער וויכטיג צו וויסן אז מען מעג זאגן סליחות מיט א טראפ טרערן אויכעט, נישט אלעס איז לאלאלאלא קיש קיש. און נישט אלעס איז צו שפייען פארן אייבערשטן, די גאנצע דרך איז עפעס אזא מין פורק עול דרך אז ס'איז ממש א שאנדע. איך האב געוואלט וויסן, נאך די אלע שטותן וואס די אלע משפיעים פארקויפן, דער אייבערשטער האט נאך א ווארט דא אין דעם געשעפט? ווען איינער זינדיגט חלילה פארן אייבערשטן, דארף ער זיין בעצבות און ער דארף, ווי מען זאגט, איבערבעטן דעם אייבערשטן? צו דער אייבערשטער איז שוין טאקע גארנישט דא. ויאמינו בה' ובמשה עבדו, זאגט אונז דער רמב ם דרײַצן אני מאמינ'ס, אנדערע ספרים לייגן צו נאך אפאר זאכן, אבער במשה עבדו. מיין דארף מען אויך וויסן ס'איז דא אין די ראשונים ווערט נאך געברענגט וואס מ'דארף גלייבן אין צדיקים סאו מ'האט געמאכט א נייע מנהג כ'וועל פארן צו ר' נחמן איך וואש מיך אפ פון אלע פגמים ווייל ר' נחמן האט סופאוזינגלי אזוי געזאגט און פארטיג. יעצט איז דא איינער וואס ער זאגט אז ער האט געטראפן דארטן מחללי שבתים א בחור זאגט עס און מ'האט אים געזאגט זאלסטו גארנישט זאגן די עיקר איז זאלסט צוברענגען צום רעבינ'ס ציון א מינוט תפלה. ס'איז דא צוויי עבודה זרות וואס עס שטייט עץ ואבן, עץ דאס איז יאשקע פאנדראק מ'האט אים אויפגעהאנגען אויף א בוים, דאס איז דער צלם, און אבן איז מעקא, היינט איז געווארן א אידישע מעקא אויך, אומאן, מ'גלייבט מ'פארט צום רעבן און דעמאלטס לאזט מען איבער אלע עבירות, איי מ'זינדיגט דאך דארט אליין מער וויפיל מ'פארקויפט פארן רעבן, יו פיקינג אפ מאטש מאר, דאס איז עס און פארטיג. יעצט מ'האט געטראפן אסאך דראגס אויכעט אין אומאן, גרויסע קוואנטיטיס פון דראגס, כ'האב אים געזאגט דאס אלעס איך זאג ענק. איז אמת. נאכדעם איז דא א בחור וואס איז געגאנגען צום ציון צום רעבען און ער געבעטן אז מען זאל אים צושטעלן ערגעץ אביסל דראגס און ער זאגט אז אויפן וועג ארויס האט אים דער רבי גראד צוגעשטעלט יעצט אין אומאן איז מען זייער ברוגז אז מען ברענגט אן אזויפיל גארבידזש זיי קענען זיך נישט דארט באפריען און מען האט געווארפן עפעס א באמבע אויכעט א גרענעיד נאר געווען א מזל אז ס'נישט געלונגען אין קיינעם ס'האט זיך אנגעצינדן און ס'האט נאר איינעם אביסל געשעדיגט און דאס גייט געשעהן עז טיים גאוס אלאנג ווייל ס'אלץ מאפיא קאנטראלט. און דאס איז וואס עטס פארשטייטס נישט. ס'איז א מקום סכנה טאר מען נישט גיין דארט, און אז מ'טאר נישט גיין, און אז מ'גייט יא, זאגט די גמרא אז א שיפע וואנט טוט אויפוועקן אויף אים דינים. יעצט זענען ברוגז די אומאנ'ער חברה אז ס'איז דא אזויפיל גארביטש, מ'באדט זיך אין גארביטש, און די סוף גייט זיין ס'וועלן פלאצן באמבעס, און ס'וועלן זיין אפאר הרוגים אויך חלילה, ווייל אזוי גייט יעדע דבר שבקדושה גייט פארקערט אויך, און בפרט נאך אז מ'זיצט און מ'זינדיגט דארט.

זאָגט ער אים אַזױ, מאָטעלע, אײן מינוט, אַז דו װילסט, אַז איך זאָל דיך אױסהערן, זאָלסטו מיך אױך אױסהערן. געב מיר פֿינף מינוט, איך געב דיר דאָך אַ פּאָר טױזנט דאָלער יעדעס מאָל. זאָגט ער, ביסט גערעכט. ער האָט אים אױסגעהערט און װידער געהאַלטן זיך בײַ זיך. אַ שװערער הונט געװען אַלע יאָרן. נאָר װאָס? ער האָט געמײנט, ער פֿירט די װעלט. דאָס זעלבע האָט ער אױך געמײנט, דער סרול האַגער. ער װעט אַרױסװאַרפֿן נחום ראָזענבערג. סרול האַגער װעט זיך נאָך אַרױספֿירן. ס'איז דאָ דאָרט אין די מענטשן פֿון װיזשניץ אַזױ ברוגז. ס'איז געװען יעצט אַ מגבית, אַן אַפּיל, פֿאַר אים אַלײן. דער רבי איז דארט געזעסן און יעדער האט געלאכט, קיינער האט נישט געגעבן, ס'איז געווען איינער האט אנגעדרייט יעדן, דיינע קינדער האבן זיי נישט אנגענומען, אזוי איז זיי נישט גענוג פרום, אבער געלט ווילן זיי? געב נישט! זיי האבן פארלוירן טויזענטער און צענליגע טויזענטער דאלער אויף די מגבית, און אזוי גייט געשען. איך זאג דיר אלע גבירים זענען בהמות, דו געסט פאר מאטעלע'ן געלט, מאטעלע פייגערט אפ, גייט זיין נאך א מלחמה אזוי ווי ביי אהרן און זלמן לייב, און אזוי ווי ביי סרול און ביי מענדל, מאכטס אליינס אז מוסדות זאל געהערן פאר הקדש פאר די קהילות. קיינער איז נישט קיין באלעבאס און ס'וועט אסאך בעסער פארן, און דאס האט ר' יודל ראזענבערג געוואלט, סאטמאר רב איז אוועק האט ער געוואלט איך וויל מאכן מוסדות אזוי ווי אגודת ישראל ס'זאל נישט האבן קיין באלעבאס ס'זאל זיין רבנים און מיט יעדן פרעגן וואס צו טון און על פי רוב לויטן רוב וועט מען פסק'נען, האט מען דאך נישט געוואלט האט מען אריין געכאפט סענדער דער דייטש האט געוואלט האבן א אן עגל הזהב וואס זאל פארן פאראויס האט ער אריין געזעצט אויפן רבינ'ס פלאץ,

מי אתה? זאגט ער אתה לא מכיר אותי? זאג איך אים ניין, אני לא. זאגט ער איך בין די רב פון די שכונה פון נחלאות און דו הייסט הרב ראזענבערג? זאג איך אים איך גלייב נישט, נאך א מזל איך קום נישט דא חלילה זינדיגן, ווען נישט בין איך אויף צרות, דער מהרש פלעגט מיר דאס אייביג זאגן, איך האב אים געזאגט אויף דעם ברסלב'ער רעדט מען צאם און אויף יענעם רעדט מען צאם, זאגט ער אויף מיר קען מען נישט צאם רעדן ווייל איך בין אייביג ארום גענומען מיט צען פופצן בחורים. זייער א זיסער מענטש געווען. די זעלבע דא אויכעט, הער וואס דא טוט זיך, הער וואס דא גייט פאר, ער קען מיך. עניוועי איך גיי אריין אין שול און איך כאפ מיט אים א לענגערן שמועס און איך פרעג אים, זאג מיר וואס געדענקסטו וועגן מיר? זאגט ער, וואס הייסט? דו ביסט דאך דא געקומען און דו האסט געזאגט דא א דרשה, מען האט איינגעזעצט דא, עס איז געווען עפעס הונדערט און צוואנציג בחורים פגועים, מען האט איינגעזעצט דא צוועלף מלמדים, איינעם האט מען נישט איינגעזעצט ווייל ער האט זיך געהאנגען אין זיין הויז. זאגט ער, דו ביסט הרב ראזענבערג, איך דערקען דיך, דו האסט מיט מיר דא גערעדט. איז אזוי ווי איך קוק אים אן נאך און נאך און נאך. עכשיו אני מכיר אותך, יעצט די עז איז די תוצאה, מען קויפט דא אבטיח על הסכין קויפט מען דא על הסכין, עס איז א געגנט נחלאות, די געגנט איז געווען אזוי טיף אין דר'ערד נעבעך, ס'איז געשטאנען דא חברה טאג און נאכט, מען האט געזינדיגט מיט די קינדער, יעדער האט מורא געהאט צו רעדן א ווארט, איך האב נישט קיין מורא, מיך האט מען שוין געשאסן, געהארגעט, איבערגעפארן. יא, מ'האט מיר שוין געגאסן בליטש אין די אויגן. אה, סע, ליסן, א מענטש לעבט נאר איין מאל. כ'האב ענק געזאגט ווען איך בין געגאנגען אין אקאונטינג סקול, איז געווען דארטן דער פראפעסער איז געווען א איד, פיינער איד, האט ער אונז דערציילט א מעשה אזוי, ער זאגט אז א מענטש איז ארויפגעקומען אויף יענע וועלט, פרעגט אים דער אייבישטער, זאג מיר, פאר ער האט אים נאך געגעבן שלום, זאגט ער, זאג מיר, דו האסט דאך געזוכט זיבן צענט יעדן טאג, יעדן חודש אינעם דזשענערל לעדזשער האט דיר געפעלט זיבן צענט אדער וויפיל, קודם לאמיך דיר געבן די זיבן צענט וואס דו האסט פארלוירן, וואס דו האסט געזוכט, דארפסט זיי שוין נישט זוכן מער. שוין, דער אקאונטענט פרייט זיך, הא הא, ברוך השם, הא, כ'האב געטראפן די זיבן צענט, זאגט אים דער אייבערשטער, יעצט וויל איך דיך פרעגן עפעס, איך האב דיך אראפגעשיקט אויף זיבעציג יאר, מיט וואס קומסטו צוריק? און דעמאלטס נעמט זיך די נשמה וויינען, מיט וואס קען איך צוריק קומען? למעשה, כ'וויל נאר איין זאך זאגן דא, דער אייבערשטער וועט מיך פרעגן, נחום, כ'האב דיך אראפגעשיקט, איך ווייס נישט אויף וויפיל יאר דער אייבערשטער וועט מיר געבן, ער זאל מיר אוודאי געבן נאך אסאך געזונטע יארן, רש"י זאגט, ביז די יארן פונעם טאטן מאמען דארף מען זיך נישט זארגן, און מיין טאטע האט געלעבט אן עין הרע ביז ניינטי סעווען, ביז זיבן און ניינציג, מיין מאמע האט געלעבט מיט דריי יאר ווייניגער, נו, ברוך השם, הלוואי זאל איך אנקומען אין די יארן, באט איך וויל ענק זאגן באמת, די נישט צום גלייבן, ער זאגט מיר דער רב, אזא קלין אפ דזשאב, עס פלעגט אין יעדן שול אינדרויסן, האבן זיך באהאלטן חזירים, געטאטשט קינדער, האט נישט געוואוסט ווער זאל פטור ווערן, דו האסט אראפגעלייגט דעם פיס, און פון דעמאלטס טוען מיר אונז גוט, ס'איז אינטערעסאנט, יעצט אז איך דריי מיך דא, עה, איך טאר זיך נישט דרייען אין די גאס, מען זעט דאך וואס מען טאר נישט, נאר וואס, איך וויל ענק זאגן עפעס, איך דריי מיך דא, און. איך באמערק די גאס הייסט שילוי און די אנדערע גאס מיט וואס ס' גרעניצט זיך הייסט אגריפס, ס'איז די בעלזע ישיבה דארט אביסל אראפ צו די ישיבה קטנה דארטן ווי דער אנדערע ברודער פון פירער מאלעסט קינדער, עניוועי ס'איז געווארן דא ארדענונג איך גלייב עס נישט ער זאגט מיר דער רב היינט די חברה קומען אפילו נישט מער ארום אין די געגנט ס'איז אלעס סייעתא דשמיא וואלט געקענט האבן פונקט אזא דורכפאל אויכעט כ'קען זאגן רבונו של עולם איך הייב מיר ביידע הענט צו דיר און איך דאנק דיר אז דו האסט מיך גענוצט גענוצט פאר דיין שליחות, און נישט נאר דו האסט מיך גענוצט, איך קען דאך דורכפאלן אויך. איך האב געטראכט, פארוואס האט דער אייבישטער נישט געוואלט משה רבינו זאל אריינפירן די אידן אויף ארץ ישראל? ער האט געברענגט אז עס וואלט נישט געקענט חרוב ווערן דער בית המקדש, וואלט דער אייבישטער ארויסגענומען דעם כעס אויף די אידן. איך האב געטראכט זייער איינפאך, משה רבינו האט זיך מוסר נפש געווען פאר כלל ישראל אזויפיל מאל, און ווען ער ברענגט אריין די אידן אויף ארץ ישראל, וואלט דאס געוויזן א מוסר אז מען מוז עפעס אויפטון. טון, און טאמער טוט מען נישט אויף האט מען גארנישט געטון. זאגט דיר די תורה הקדושה ניין א נעכטיגן טאג. א מענטש טוט נישט וואס ער וויל, ער טוט נאר וואס דער אייבערשטער וויל ער זאל טון, און אז ער טוט אנהייבן א זאך איז נישט די פשט אז ער האט געהאט א פעיליור אויב ער האט עס נישט גענדיגט, איי ס'שטייט אין המצוה נקראת אלא על שם מי שגמרה, נקראת מיינט גארנישט. נקראת מיינט ס'הייסט אויף זיין נאמען, ס'מיינט נישט אז יעדער וואס האט צוגעהאלפן קריגט נישט קיין שכר, איז אז דער אייבישטער וויל אז דו זאלסט טוהן און ער וויל זאלסט נישט קענען דערפערטיגן אן אנדערער זאל עס איבערנעמען, זאגט מען נישט פארן אייבישטן נעם צו הייב איך נישט אן, ניין! טוה וויפיל דו קענסט! דוד מלך ישראל האט געוואלט בויען דעם בית המקדש פארן אייבישטן, זיך שטארק מוסר נפש געווען, און דער אייבישטער האט אים געזאגט ניין דו קענסט נישט, ווייל דוד המלך האט דאך זיך דערשלאגן מיט די זיין אומות, און ער האט זיי איינגענומען, האט דער אייבישטער אים געזאגט דיין הענט איז פול מיט בלוט, כ'קען נישט, כ'וויל נישט, איך וויל דיין זון זאל עס בויען, נו, איז נארמאל ווען דוד המלך איז דזשעלעס און ער זאגט ניין, אויב מיין זון וועט עס בויען געב איך נישט ארויס גארנישט, די אינפארמעישאן ווי צו בויען האט נאר דוד המלך געהאט, שמואל הנביא, דער נביא השם, און שמואל הנביא האט געזאגט פאר דוד המלך און פונקטליך ווי ער זאל בויען. דיין געסייף אויף אזא נידריג אביסל אלעס האט ער אים געזאגט, אלעס איז געווען אויסגערעכנט פון אנפאנג ביז צום סוף, הכל מאת השם זאגט דער פסוק, עניוועי, און צום בית המקדש האט מען נישט געטארט צולייגן גארנישט, איז וואס איז די פשט? פשט איז אז דוד המלך האט געזאגט אז דער רבונו של עולם וויל איך זאל נאר טוהן א האלבע ארבעט טוה איך א האלבע ארבעט איך בין צופרידן, און דאס איז גאנץ כלל ישראל, כלל ישראל איז געבויעט אויף האלבע און אויף פערטלעך, מען זעט ווען מען געבט א מחצית השקל געבט מען נאר א האלבן. פארוואס ווייל אונז מוז מען טוהן אינאיינעם יעדע זאך בשם כל ישראל. קען נישט אליינס, געב אביסל יעדער זאל הנאה האבן, און דאס איז וואס עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין, יעדער איז א פארטנער וויפיל ער קען, וועגן דעם האט דער אייבערשטער געזאגט משה רבינו, וויפיל דער אייבערשטער וויל אזויפיל זאלסטו טון, יעצט מיטן אייבערשטנ'ס הילף, ווען איך בין געווען אויף די וואגשאהל, דער אייבערשטער האט מיך געוואויגן, איך וויל דיך נעמען זאלסט גיין מאכן ארדענונג אין מחנה יהודה און דא און דארט, האב איך געקענט זאגן פארן רבונו של עולם, ליסן, שלח נא ביד תשלח, זוך דיר א צווייטן. צו די שמוציגע ארבעט נוצטו מיך? פארוואס זאלסטו מיך נישט מאכן א מגיד שיעור אין א ישיבה? פארוואס זאלסטו מיך נישט מאכן עפעס א א דיין ערגעץ? איך האב בתורת הוראה, אבער איך האב דאס נישט געזאגט פארן אייבערשטן, אונז האבן זיך שוין אויסגעלערנט אז ביים הייליגן באשעפער וואס ער וויל דאס באקומט ער, און ס'איז נישט דא קיין שום ריזן זאלסט פייטן מיט און זאלסט דאס נישט געווינען, און ממילא טו וואס ער הייסט דיר. ער וויל זאלסט זיין די טוילעט קלינער? קלין די טוילעטס! טראכט א מינוט, ווען ס'איז דא אין א שול א טוילעט איז איבערגעפלויגן.

געגעבן א מאווי וואס ער האט זיך באהאלטן, ער ארבעט אין א שלאכט שטיבל און ער ווייסט אז ס'איז דא בהמות וואס איז שוין לאנג טויט פאר מען נעמט זיי נאר צו שעכטן, זענען שוין אויף די פלאר נעבעך, די אנדערע בהמות קוקן עס נעבעך אן, רבותי, צחוק עשה לי אלוקים, ווער ס'פרעסט די פלייש עטס האטס דאך אזויפיל געלט, יעדן עושר געבט דער אייבערשטער אריין א משוגעת אין קאפ, שיינער געבט ער אריין אז מ'זאל מאכן גרויסע סעודות אין אומאן, יעדער זאל זיך מיטברענגען א סענדוויטש, און מ'זאל מאכן א כשר'ע שחיטה. ס'איז דאך מ'רעדט עפעס אזא זאך, מען טוט וואס מען קען, וואס מען וויל, ס'איז א דזשאוק געווארן דאס גאנצע אידישקייט, כ'האב כ'האב הנאה אז כ'האב געדאווענט אין אויף רחוב יפה אינמיטן די גאס אן א שיל, פארשטייט זיך כ'האב קיין מחזור נישט געהאט אויך נישט, פארוואס האב איך הנאה? ווייל כ'ווייס באמת נישט וויאזוי כ'קום צו צום אייבערשטן רעדן, אונז ווייס מיר אז מ'לאכט דעם אייבערשטן אין פנים, מ'לאכט, יעדער ווייסט ס'איז נישט דא א שטיקל כשר פלייש, יעדער ווייסט ס'איז נישט דא קיין שטיקל כשר'ע מילך מיט טשיז, מען גייט צום אשכנז'ער, רחמנות, גמור, אויף וואס זאל ער דיר געבן, עטס לאכטס זיך פון דעם. יעצט, ליבאוויטש האט ארויסגעגעבן, ס'איז דא איינער א דאקטער, ער האט געמאכט אן ארגענעזעישן, און האט ארויסגעגעבן, ס'איז די בריוון וואס איך בין ארום געגאנגען טרייען צו באקומען פון די רבנים אז מען זאל גיין צו די פאליס נישט צו די רבנים, ס'קאכט זיך, ס'פארט, ס'פארט גוט ברוך השם, ס'איז נישט געשטארבן מיט די ארבעט. יעצט, ס'איז דא אין פארווערד איז דא אן ארטיקל. ווי גאנץ סאטמאר מיטן גאנצע אידישקייט שטארבט אפ ווייל זיי האבן די נומבערס, ליידער זענען נישט אונזערע פרענדס אבער זיי האבן די נומבערס פון וויפיל קינדער זיי פאלן ארויס און זיי זעהן וואס אונז שלאג מיר זיך אז מ'זאל נישט ארויסווארפן קינדער און זיי זעהן אז ס'איז דא מסירות רעכטס און לינקס איך זאג ענק די גאנצע ישיבה מיט די חדר מיט די מיידל סקול סיסטעם גייט ווערן צוגעשפארט נאכדעם וועט עטס האבן טענות איך וועל צוריק לאכן ענק אין פנים און איך טוה נישט אלעס אליינס היהי איך רייץ נאר אן און ס'איז דא אזויפיל העלפערס אז איר האט נישט קיין השגה, און ווילאנג עטס וועטס נישט קומען צו די החלטה אז עטס מוזט טשענדזשען נעמען אונז אויך זיך נישט טשענדזשען. ס'איז דא און דא אין ארץ ישראל א טיטשער אין צפון תל אביב וואס מ'האט גערעדט אויף אים אז ער טוט מעשה נבלה, אלע טאטעס און מאמעס פון די סקול זענען געגאנגען פייטן אז מ'זאל ארויסווארפן דעם טיטשער, פארוואס? ווייל אזוי דארף זיין, און דאס איז וואס אונז האבן נישט. אונז זעמער נאך מלמד זכות אויף יעדן חזר. כ'הער זאגן איך נעם נישט קיין, איך נעם א דיסקלעימער איך נעם נישט קיין אחריות, כ'הער זאגן אז איינער סוט יעצט משה פעפשטיין, כ'האב אים געזאגט, זהבה לייב האט אים געבעקט, און דער בחור וויל נישט, ער וויל נישט פונעם לאדן, ער סוט אים, וואס ער האט באקומען, ער האט עניוועי גארנישט, ער האט אלטע פארשטינקענע רבינו תם'ס גאטשעס, אבער גארנישט, זיי גייען אנהייבן צו זעהן דא אמאל א לאוסוט פון צען מיליאן דאלער, עטס זיך מוזן וואטשן, ס'עט שוין נישט זיין אזוי ווי אמאל, רבותי. איטס גאוינג ביוטיפול כנהורא. ס'איז געשען מוצאי ראש השנה איז געשען פארן שליח חב"ד אין בולגאריע א מורא'דיגע נס, ס'האט אים אויפגעפלאצט די בוילער פון די מקווה און ס'האט פארברענט א האלבע מקווה, נאך א מזל קיינער נישט דארט געווען ווען נישט וואלטן געווען הרוגים. דער אייבערשטער געבט אובאכט אויף אידישע קינדער מיט זייערע מקווה'ס און אזוי ווייטער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז די קאמוניסטן לאזן נישט קיין געי, זיי דעי דאונט אלאו איט, יעצט פוטין זעהט אויס אז אין דעם איז ער זייער א רייט ווינג פערסאן, ער לאזט עס נישט צו. דארטן איז דא א געי הארגעט מען אים. עניוועי, למעשה איז אבער דא אזא מורא'דיגע זאך וואס דא גייט פאר, ס'איז געווען ביי די אלע עליט מענטשן, די גרויסע מענטשן, למשל ביי אונז די רבנים, די רעבעס, די רעבעצענס, די גרויסע צדיקות'טעס, די אלע זענען געווען חזירים און מנוולים אז ס'איז נישט דא זייער גלייכן. און די זעלבע ביי די גרויסע מענטשן ביי די יו ען, די גרויסע וואס האבן גענומען קעיר פון קינדער, עס איז דא אזוינפיל רעיפס, אזוינפיל, ס'איז א דזשאוק נעבעך. איינער האט אפגעקויפט אמאל א קירכע האט ער אויפגעגראבן ווייל ער האט געוואלט בויען דארט א הויז האט ער געטראפן הונדערטער ביינער פון קליינע קינדער מ'פלעגט זיי רעיפן אמאל האט מען זיי געהארגעט ווען זיי זענען שוואנגער געווארן די נאנעס אה סאיז סאיז נישט אויף אריינצוגיין עניוועי פוטין האט יעצט געזאגט פארן גרויסן האמפע טראמפע אויב עטס געטס נישט ארויס די אלע חזירים די עליטס וואס עטס האטס גיי איך זיי ארויסגעבן הי הי הי איך קען אלע חזירים אין ניו יארק אין אמעריקע. זיי פלעגן האבן אזא זאך וואס האט געהייסן אינטוריסט, און מ'פלעגט דארטן געבן פאר די אמעריקאנער, פאר די וואס זענען געקומען פון אויסלאנד, אין די האטעל, מ'האט באצאלט פאר דעם, און דארט האט מען דיך געוואטשט טאג און נאכט, דארט פלעגט מען הערן אלעס וואס דו רעדסט, כ'האב אפילו געהאט אמאל א פיקטשער אין אברהם פרידמאן'ס צייטונג, אין יעדן האטעל וואו ס'איז דא די, מ'הערט אויס, מ'האט דיך געקענט אויסהערן, פלעגן זיי דערנאך גיין ביינאכט, זיי האבן דיר צוגעשטעלט זונות, און דו האסט אנגעשוואנגערט דארט, האבן זיי דיך געהאט אין פאקעט. אזוי טוען זיי די גאנצע חברה. עניוועי, איז מען האט אבער אלעס באהאלטן ווייל ס'איז געווען עליט מענטשן, מען האט נישט געוואלט טשעפען מיט זיי. יעצט איז פוטין אזוי ברוגז אויף אמעריקע, ער טענה'ט אז דאס טאר מען נישט צולאזן, אז ער גייט ארויסגעבן אלע חזירים פון אמעריקע, פון די גאנצע וועלט. זאגט אויב עטס שטעלטס עס נישט סטאפ קום איך ארויס דערמיט. סאו איך לייג ארויף דא פון א רעדיאו סטעישאן וואס מען האט געזאגט. וואס פוטין האט געסטראשעט אמעריקע. וויל עטס זאלטס הערן, ס'איז פֿינף מינוט דויערט עס, וועטס הערן די גאנצע זאך וואס דא גייט פאר. ס'הייסט ווייל די אידן האבן גענומען זיך צו ארבעטן, איך האב זיך גענומען מיטן אייבערשטנס הילף און מענטשן האבן צוגעהאלפן, האט דער אייבערשטער געזאגט דו ווילסט ארדנונג, איך וועל מאכן ארדנונג, משיח קען נישט קומען צו א חזיריי, דאס איז ממש ימות המשיח, יעצט הערטס אויס די גאנצע דרשה פון פוטין.

און דער איד איז א טאטע פון צען קינדער, זאגט מיר ווי לאנג גייטס עטס נאך גלייבן אין די אלע פרענקישע זאכן? עטס ווילטס ענק באמת מקשר זיין מיט ר' נחמן? ווען סקומט ער אמאל צו א נסיון פון אן אשת איש, צי סקומט ער צו א נסיון פון מוציא זיין זרע לבטלה, זאג אין זכות פון ר' נחמן וועל איך עס נישט טון, דאס איז די גרעסטע תיקון און די גרעסטע התקשרות הצדיקים, נעמען זיין ספר ליקוטי מוהר"ן, עטס הארעווען דערין, עטס זיך איינהאלטן אמאל א תאווה מיט א לשון הרע'לע פאר ר' נחמנ'ען, פוקד זיין דעם קבר, דאזענט מין עניטינג רבותי, סאיז פארבינדען מיט חובות און מיט פארן אין פליגערס און פארן אין א מקום סכנה און אזוי ווייטער, רבותי לאמיר שוין אויפהערן די נאנסענס, אין אומאן איז געווען יעצט אן אינצידענט וואס איינער האט אראפגעווארפן א באמבע, א קליינע באמבע, א גרענעיד מסתם, און ס'האט אויפגעפלאצט און ס'האט איינעם געשעדיגט נאר אביסל, און נאכדעם איז שוין אלעס געווען אין ארדנונג, איר פארשטייט, ס'איז געווען א נס מן השמים. בהמות וואס איר זענט, פארטס נישט אהין, עטס זוכטס נישט די ניסים, אונז האמיר גענוג אראבער וואס ווילן אונז שטעכן דא אין מדינת ישראל, טוטס נישט אזאלכע משוגענע זאכן מער, און הערטס אויף מיט די משוגענע געדאנקען, ווייל כ'האב מורא די סוף גייט זיין אז אפאר גוים וועלן שטעכן אפאר אידן, צו אפאר באמבעס וועלן פאלן, די סוף גייט זיין אז מ'וועט מוזן אויפהערן, דאס איז אלץ געווען רוצחים די אוקריינישע, יעדע צוואנציג יאר צו דרייסיג יאר איז געווען א פאגראם, ר' נחמן ליגט אין א בית החיים וואו מ'האט געהארגעט. דרייסיג טויזענט אידן, איר פארשטייט וואס דא טוט זיך? דארט דארף מען אונז גיין? טאר אפילו נישט גיין אין די שטאט מער. עניוועי, רבותי איי קען אנלי טיעטש יו רייט פראם ראנג, די רעסט איז אין יור הענד. כ'האב געוואלט אבער ארויפלייגן זייער א וויכטיגן אינטערעסאנטן מעסעדזש וואס עפעס א פרוי גיט פאר די עולם וואס פארט אויף אומאן.
בראש השנה הקרוב אלפי נשים יהודיות הולכות להעביר את החג לבדן.

בסדר לא? יעצט האטס מיר אלע א פרייליכען א לעכטיגן יום טוב סוכות איז זמן שמחתינו מען דארף זיך אריין באקן אין זיך שמחה אויף א גאנץ יאר פון דעם יום טוב און יוז אוט די טיים ווייזלי פארברענגטס נישט קיין צייט איך בין יעצט דא אין ארץ ישראל מען גייט אין מאה שערים ס'ממש אין יעדע גאס איז פול מיט הונדערטער אמעריקאנער יעדער קומט דא אביסל זיך אינדזשויען, חכם דו ווייסט וואס מען קען איינקויפן אזא יום טוב? יעדער קומט דא, סאושעל רילעישאנס, דאס קענט עטס האבן א גאנץ יאר אין אמעריקע. רבותי, יוז די טיים ווייזלי. שכוח און א פרייליכן יום טוב פאר יעדן.